חי לייפליין טוט גארנישט זיך אליינס, וואס זיי טוען טוען זיי דורך די הנהגה, דורך די עדווייס פון גדולי ישראל. אפאר וואכן צוריק האט ר' מאטי גאביאף אנגערופן הרב צבי נח פארטוגאל דער רב דער זון פון סקולענער רבי'ן זאל זיין געזונט שליטא זאל זיין געזונט און שטארק, ער האט אים געבעטן אז ער קען קומען רעדן געבן חיזוק דריבן חיזוק מיט די אסיפה.

מ'האט דיר געבעטן זאלסט קומען רעדן, מוזטו גיין רעדן. מיר האבן יעצט די כבוד און די געלעגנהייט צו הערן דברי ברכה און דברי חיזוק פון די רב, סקולענער רב אין לעיקוואוד, וואס טוט אסאך וואס א שם דבר אין לעיקוואוד, ווי נאר איינער דארף, ווי נאר איינער קען, ווייסט ער אז ער האט אייביג א אפענע טיר דא צו העלפן יעדער איינער פון כלל ישראל בפרט ובכלל. מיר האבן די כבוד צו הערן דברי ברכה פון סקולענער רבי'נס זון שליט"א.
מיין געוואלדיגע זכות. קומט זיך צוזאם דא, איך האב נישט געוואוסט ווי איך קום דא ארויס, ברוך השם מ'קומט צוזאם מיט אנשים יראים ושלמים, חסידישע אינגעלייט, אינגעלייט זענען אנגעארבעט מיט מיט תורה מיט יראת שמים, אויסגעבויעט, א געוואלדיגע זכי' דאס אליין, זיך צוזאם קומען מיט אזא סביבה. די, מיין טאטע זאל זיין געזונט, קודם וויל איך איבערגעבן, איך האב אנגערופן מיין טאטן זאל זיין געזונט נעמען א ברכה, האט ער האט ער מיר געבע האט ער מיר געזאגט האט ער מיר אנגעווינטשן מיט די ווערטער, כ'האב עס אויפגעשריבן, קודם איך האב אים אנגערופן טאקע אזוי ווי מ'האט דא געדערמאנט צו איך זאל גיין בכלל רעדן, האט ער געזאגט זיכער, אז מען קומט זיך צאם, מען דארף, ס'איז א זכי' צו גיין רעדן, ס'איז א זכות צו גיין רעדן. ער האט אנגעוואונטשען אז די אייבערשטער זאל העלפן די אלע אידן זאלן דער רבונו של עולם זאל שיקען די גאנצע רפואה שלימה אז די קינדער זאלן זיין יעדעס קינד זאל זיין א בן בין הבנים דער רבונו של עולם איז דאך רופא חולי עמו ישראל היד השם תקצור דער רבונו של עולם ער קען אויסהיילן ער וויל אויסהיילן און ער וועט אויסהיילן. און דער אייבערשטער העלפן די גאנצע רפואה שלימה, עד כאן לשון קדשו. ס'מוז מיינען פארוואס מען קומט זיך צאם אין אזא וואך, פונקט אין אזא וואך, שטייט דאך די וואך שטייט האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, מיין טאטע זאל זיין געזונט פארציילט אז דער הייליגער ריזשינער האט געהאט א חסיד רבי הערש גרשון, ידוע דער ריזשענער האט געמוזט אנטלויפן פון ריזשען קיין סאדיגער קיין עסטרייך. עס איז געקומען א חסיד וואס האט געוואוינט דארט אין ריזשען, עס איז נישט געווען אזויווי היינט מען פליעט מען פארט, עס איז געקומען צו פארן א נסיעה, א עלטערע חסיד איז געקומען צו פארן רבי הערש גרשון צום הייליגן ריזשענער, האט אזויווי ער איז געווען ביים הייליגן ריזשענער אויף יום טוב, האט ער געטראכט אז נאך יום טוב וועט ער ווייס נישט ער וועט זיך נאך איינמאל זיך קענען זעהן בהאי עלמא מיטן ריזשינער נאכאמאל, האט ער געטראכט ער וועט בעטן פון הייליגן ריזשינער צידה לדרך, צידה לדרך מיינט האבן אויפן לעבן, איך ווייס איך וועל מיך נאכאמאל זעהן מיטן רעבן, איז ער אריין צום הייליגן ריזשינער האט ער געזאגט רבי איך ווייס נישט אויב איך וועל מיך נאך זעהן נאכאמאל מיטן רעבן, בדרך בהאי עלמא וויל איך עפעס צידה לדרך, דער הייליגער ריזשינער האט זיך אנגערופן, ס'שטייט אין פרשת ויחי, יעקב אבינו האט צוזאמגענומען זיינע קינדער, שטייט האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, וואס האט ער זיי געזאגט, שטייט נישט וואס ער האט געזאגט, זאגט ער האט אסאך געזאגט, יעקב אבינו האט געזאגט אויפן היינטיגן דור אויף עקבתא דמשיחא, יעדער איז דאך מודה אז מען האלט שוין ביי די גרעניץ ביי די גאולה שלימה, ס'וועט קומען באחרית הימים עס וועט זיין גרויסע נסיונות, פארשידענע נסיונות וועלן אידישע קינדער מיטמאכן, וואזוי וועט מען זיך קענען דערהאלטן, די איינציגע עצה איז זיך דערהאלטן דורך דעם וואס מען קומט זיך צוזאם, קומט זיך צוזאם איש את רעהו יאמר לחבירו חזק, דורך דעם וואס מען קומט זיך צוזאם צוזאמען ערליכע אידישע קינדער צוזאמען, דורך דעם קען מען ביישטיין אלע נסיונות מיט אלע געשעהענישן וואס געשעהט אין א אידישע שטוב, אליינס קען מען פארבלאזן ווערן מיט אלע סארטן ווינטן, אלע סארט, אבער מען האלט זיך צוזאם, אידישע קינדער, ערליכע אידישע קינדער איז איינס, מען האלט זיך צוזאם, אזוי קען מען זיך דערהאלטן, דאס זאגט דער פסוק, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם, איר זאלט זיך צוזאמנעמען און צוזאמבינדן, א לשון אגד, דאס וועט אייך העלפן את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, די אחרית הימים איז היינט, טו טאוזענד סעווענטין, בלע"ז, תשע"ז, ווען מען האלט באחרית הימים אזא מין גלות, אזא מין חושך, יעדער מאכט מיט נסיונות, די איינציגע עצה דורך דעם וואס איר וועט זיך צוזאמקומען, עס וועט אייך העלפן את אשר יקרא אתכם אויף אלע געשעענישן ס'וועט זיין באחרית הימים. מען האט אים געזאגט פאר דעם חסיד אז דעם דאס איך זאג דיר יעצט דריי. האט אים אויסגענומען דריי תנאים מיט דעם, דאס זאלסטו געדענקען דאס ווארט, און דאס זאלסטו מקיים זיין, און דאס זאלסטו איבערגעבן פאר אנדערע אידן. מיט דעם, דאס איז געווען די צידה לדרך פאר דעם חסיד, ער האט געוואוסט אז ער קען גוט אפלעבן די וועלט מיט דעם. וואס הייסט זיך צוזאמקומען? צוזאמקומען אז מ'האלט זיך צוזאם, נישט סתם אז מ'האלט זיך צוזאם, מ'דארף זיך מטכס עצה זיין צוזאמען, ידוע. פון דעם סלאנימער רבי'ן דער נתיבות שלום האט געזאגט אז אידישע קינדער זענען צוגעגלעכנט כחול אשר על שפת הים אזוי ווי און אזוי ווי כעפר הארץ, וואס די צוויי זאכן און כחול אשר על שפת הים דאס יעדער ווייסט אז די וואנט פונעם ים פארוואס ס'ווערט נישט די גאנצע וועלט ווערט נישט פארפלייצט פון די ימים, יעדער וואס שטייט לעבן ברעג פון ים זעט די כוואליעס קומען פארוואס ווערט נישט פארפלייצט? נאָר די מיליאָנען ברעקלעך פֿון זאַמד שטייט איינס לעבן צווייטן, דאָס איז אַ וואַנט, אַ חומה, אַז מע זאָל נישט פֿאַרפֿלייצט ווערן. דאָס זענען ייִדישע קינדער, וואָס זיי האַלטן זיך צוזאַם, איז אַפֿילו אַלע ווינטן בושעווען, מע ווייסט נישט ווי מע האַלט אויף דער וועלט. אָבער אויב מע האַלט זיך צוזאַם, האַלט מען זיך שטאַרק און פֿעסט, קען נישט קיין שום כּוואַליעס פֿון דער וועלט אונדז פֿאַרפֿלייצן. אָבער נאָך דעם איז דאָ נאָך אַ העכערע זאַך, והיה זרעך כּעפֿר הארץ, כּעפֿר הארץ נישט נאָר ווען מע האַלט זיך צוזאַם, נאָר, איינער דעם צווייטן מען זיך מחזק, כעפר הארץ מיינט מען נעמט די ברעקלעך זאמד און מען קנעט עס צאם מיט וואסער, מען קנעט עס צאם צוזאמען, אז מען האלט, יעדער איז זיך מטכס עצה איינער מיטן צווייטן, פרובירט זיך וואס מען קען ארויסהעלפן, אזוי ווי ביי חסידים האט מען געוואוסט יענעמ'ס גשמיות און מיין רוחניות, מען העלפט זיך ארויס וואס מען קען איינער פארן צווייטן, דאס איז כעפר הארץ, דעמאלטס איז ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, דעמאלטס קען מען האבן עליה, שטייגן, מעלה למעלה. און איך וויל קודם, וויל איך קודם מודה זיין על האמת, איך פיל מען קומט דא צאם, ס'איז א כנסיה לשם שמים, אזא הרגשה האב איך, א איד האט א הרגשה פשט עפעס מיינט עס. און וויל איך נאר פארציילן א זאך וואס איז מיר געווען מיט מיר פאריאר, געפארן קיין לונדון בשליחות פון. פון אונזער טאטן זיין געזונט וועגן חסד לאברהם מיט מיינע ברודערס, יעדער ווייסט אין לאנדן איז דא א נגיד וואס וואוינט דארט א ירא ושלם ר' אליש ענגלענדער א איד א ירא שמים תורה וגדולה במקום אחד זענען מיר יעצט אריינגעקומען א באזוך צו אים, נו ר' אליש קומען אריין זיך בנן של קדושים וואס איז ער מכבד? פירות פארשטייט זיך פירות אבער פארשטייט זיך. בנן של קדושים האבן עפעס אנדערע טעיסט, אזוי ווי מען זאגט מען דארף זיין עפעס אנדערש גיבט זיך צו, דא ווייסט מען איינער האט ליב קעטשאפ איינער כריין אויך אנדערע זאכן, וואס גיבט מען פאר די בנן של קדושים וואס עפעס זאל זיך דערכאפן, פירות האבן זיי איבעראל, מ'דארף נישט, מזונות האבן זיי געבעקסן און אזוי דארף מען נישט, שוין האט ער ארויסגענומען א אוצר, ארויסגענומען ארויסגענומען האט האט בריוון אלטע בריוון האט ער, נו, לייגט עס אראפ אויפן טיש, א בריוו פון ר' איציקל פשעווארסקי וואס ער שרייבט אים אלס חתן, ר' בערל איז געווען א חתן תשי"ב א בריוו פון רבי איציקל גראדע רבי איציקל פשעווארסקער איז געווען זיין סנדק ער איז געווען אינדערהיים אין זיין שטעטל האט געשריבן אלס בריוו אלס חתן און האט אים געשריבן אז ס'איז געווען ביים הייליגן רבי אלימלך אין ליזשענסק איז געווען ראש השנה נאך א ראש השנה יום כיפור איז דער הייליגער אפטער רב אנגעקומען אויף שמחת תורה. ווי דער רבי אלימלך האט געזען דעם אפטער רב אויף שמחת תורה אנקומען, פרעגט האט אים געגעבן א פסק, ווי ביסטו געווען אויף ראש השנה יום כיפור? איך האב דיך געזוכט ראש השנה יום כיפור, ווי ביסטו געווען? אפטער רב האט זיך נישט גערירט, א פסק פון רבי אלימלך, ער קומט אויף שמחת תורה, א פסק וואס וואס ער שטייט זיך ער האט גארנישט געענטפערט, האט רבי אלימלך געזאגט אז ס'איז געווען אין הימל א שווערע גזירה דאס יאר, איך האב מיך נישט געקענט א עצה געבן אליינס, איך בין געווען אליינס דא, איך האב מיך געטראפן אליינס אויבן, איך ווייס נישט ווי אזוי זיך א עצה געבן, אזוי ווי איך זעה מיך אליינס, איך האב קיינעם נישט געהאט דא מיט מיר, איך האב געזאגט רבונו של עולם, וואס גייסטו דאס טון פאר אידישע קינדער, וואס טוסטו דאס, ווייסט וויפיל תורה איז דא אויף די וועלט, געב א קוק אריין וויפיל ישיבות, וויפיל תורה, אויף תורה, און אנגעפאנגען צו טאפן די תורה. איז דא מדריגות אין תורה, תורה לשמה, צו שלא לשמה, איז עפעס נישט געגאנגען עפעס אזוי געהעריג? געגאנגען? האט אנגעפאנגען האט ער געזאגט, האט נישט געוואוסט זיך ווייטער א עצה געבן, האט ער געזאגט, רבונו של עולם, קוק וויפיל אידן דאווענען פאר דיר, וויפיל זענען אידן זענען שופך שיח פאר דיר, רבונו של עולם, געב א קוק ווי האסטו נאך אזאנס, וואס גייסטו דאס טון פאר אידישע קינדער? נאך פון דארף, נאך געזען די אלע תפילות, יעדער ווייסט אביסל מער, שטייט דאך אז די תפילות גייען ארויף דארף מען האבן עפעס תרין גדפין אזוי יראה מיט אהבה ס'גייט נישט עפעס מען האט אנגעפאנגען צו טאפן די יראה מיט אהבה דארט איז אויך נישט געגאנגען געהעריג אזוי איז שוין געפארן ביי נעילה יום כיפור האט נישט געוויסט ווי עס גייט האט ער געזאגט רבונו של עולם געב א קוק וויאזוי אידישע קינדער מאכן סעודות ווען זיי קומען זיך צאם און וויאזוי להבדיל אלף הבדלות בין אור ובין החושך וויאזוי די גוים קומען זיך צאם ביי זייערע סעודות, ווען זיי קומען זיך צאם, אלע סארטן עבירות דא דא, אלעס, גילוי עריות, שפיכת דמים, מיט אלע אלע סארטן עבירות איז נישט שייך דא ביי זייערע, החושך החשכות, געב א קוק ווען אידישע קינדער קומען זיך צאם, וויאזוי דאס איז, וואס טוט מען ביי די סעודות, מען איז זיך מחזק, מען רעדט גוטע זאכן, כל אחד יאמר לחבירו חזק, ווי האסטו נאך אזא כלל ישראל, ווי האסטו נאך אזא אומה, אין גאנצע שבעים אומות האסטו נאך נישט אזאנס, מען קומט צאם, אז אז דאס וואס ווערט דאך נענטער דורך יעדע סעודה ווערט מען דאך נענטער צו דיר רבונו של עולם, געב א קוק די סעודות דא און דארט, נו ווי נאר ער האט דאס געזאגט פארן רבונו של עולם זאל געבן טאקע א קוק, טאקע טאקע אור מיט חושך, אזוי האט מען גלייך צוריסן די געזייער. שוין ס'האט א אויספיר אז אז אזוי ווי ס'איז געווען אזא שמחה ביי די שכינה הקדושה, אזוי שרייבט דארט רבי איציקל, אזא שמחה אז ער האט צוריסן די געזייער, האט מען געזאגט רבי אלימלך קענסט אויסקלויבן וואס דו ווילסט, נו טאמער א מענטש מ'גיט אויסצוקלויבן וואלט מען דאך אויסגעפועלט די גאולה, שרייבט דארט רבי איציקל אז זעט אויס ער האט געוויסט אז נאכנישט געווען די צייט פון די גאולה, האט ער אויסגעבעטן רבונו של עולם געב מיר איך וויל זען דעם קדשי קדשים, האט מען געוויזן דעם קדשי קדשים אויבן, האט ער געזאגט רבונו של עולם איך וויל זען דעם ארון, האט מען געוויזן דעם ארון. האט ער געזאגט רבונו של עולם איך וויל זען אויך וואס טוט זיך אינעם ארון די לוחות, אויף די לוחות האט מען געזאגט ניין מ'קען נישט ווייזן, האט דער רבי ר' מלך געזאגט פארן אפטער רב, אז דו וואלסט דא געווען פיל איך, וואלט מען געוויזן די לוחות אויך. שוין עד כאן א מכתב פון רבי איציקל צו רבי אליש, האב איך געפרעגט רבי אליש זייער מורא'דיגע מעשה, וואס האט רבי איציקל געוואלט האבן פון אייך אלס חתן וואס וויל ער פון די מעשה עפעס מיינט עס, האט ער געזאגט זאלסטו וויסן דעמאלטס יענע יארן, דא אין לאנדאן ווען ס'איז געקומען צו די חתונות איז נישט געווען אזוי אויסגעארבעט אינגאנצן מיטן דרך הצניעות מיט די מחיצות איז נישט געווען אזוי אויסגעארבעט, ממילא האט ער געוואלט רבי איציקל שרייבן אז דו וועסט דאך האבן די חתונה זאלסט זען אז ס'זאל זיין אלעס די גדרי הצניעות זאל זיין אויסגעהאלטן, ווייל ווי מער די גדרי הצניעות איז אויסגעהאלטן צורייסט מען גזירות מען פועל'ט ישועות, ממילא פיל איך דא פשוט אזא הרגשה מען קומט זיך דא צאם, ס'דא פארשידענע זיך צאמקומען וואס מען קומט זיך אבער מען קומט זיך דא צאם על טהרת הקודש,

אידישע קינדער, צוזאמגענומען די שבטי י-ה האבן אלע געשריגן, די אלע אידישע קינדער געשריבן, יעקב ווי נאר ער איז חושש געווען אפשר איז נעבעך איינער פון די קינדער נישט גוט, אלע האבן צוזאמען געשריגן שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, דעמאלטס האט ער ממש געזען אלע זענען גאנץ מיט די אמונה, דעמאלטס האט ער געקענט אנבענטשן די שבטים. בפרט מ'קומט זיך צוזאם דא אזעלכע אינגעלייט. אזעלכע בני משפחה וואס ביי יעדן פון אייך איז דא מער השראת השכינה ווי ביי אונז, אזוי ווי שטייט דא אין די וואך אין די פרשה, וישתחו ישראל על ראש המיטה, שטייט די שכינה איז דאך שורה על מראשותיו של חולה, דארט איז דא א חולה אין שטוב דארט איז דא השראת השכינה, און נישט יעדער איינער איז זוכה דערצו אז די שכינה זאל זיין מיט אזא מין שטארקע השראת השכינה ווי אין שטוב דא ביי אונז. דאך אזא סביבה פון אינגעלייט וואס יעדער איז דאך אסאך העכער ווי סתם אידן, יעדער איז העכער, ווייל צדיקים האבן דאך געטייטשט, נסיון האבן צוויי טייטשן, נסיון און ושא נס, מיט יעדע נסיון וואס א איד מאכט דורך ווערט ער מער דערהויבן, ווערט ער נענטער צום רבונו של עולם, איז אז אז די אייבערשטער שיקט אריין, נישט אונז קלויבן מיר זיך אויס, אונז קלויבן מיר זיך גארנישט אויס, די אייבערשטער פירט די קאמפיוטער אויבן פונקטליך יעדן איינעם. וואס ער דארף קומען, אבער אז מען האט אזא קינד דארף מען וויסן אז די שכינה הקדושה איז דא, יעדער איז נענטער צום רבונו של עולם ווי די אנדערע אידן, אז וישתחו ישראל על ראש המיטה, מכאן שהשכינה שורה מראשותיו של חולה, האט דאך יעדער איינער געוואלדיגע השראת השכינה. איז זיכער דארף מען זיך מחזק זיין און וויסן אלעס דער רבונו של עולם פירט מיט אמונה, און מיט אמונה אז מען האט אמונה צורייסט מען אלע גזירות, דאס ידוע יעדער ווייסט, דער הייליגער אור החיים הקדוש זאגט, ווען אידישע קינדער זענען געשטאנען ביי יציאת מצרים, זענען געשטאנען מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו, שטייט ויצעקו בני ישראל אל השם, אידישע קינדער האבן מתפלל געווען, געשריגן צום רבונו של עולם העלף! אונז שטייען מיר דאך אין א, אונז ווייסן מיר נישט וואס צו טון, דא שטייען די מצריים פון אונטן, נחשים ועקרבים פון אלע זייטן, דעם ים סוף, וואו גייט מען דא? מען איז געבליבן פארלוירן. שטעלט זיך פאר, מען שטעלט היינט אידן מיט מיט די מלחמות מיט די טאנקען, און פון אלע זייטן מיט די מיסלס, מען ווייסט נישט וואו צו גיין, וואס טוט מען? נו, אידישע קינדער ווייסט איר דאך, תפסו אומנות אבותם ויצעקו בני ישראל אל ה', מען שרייט צום רבונו של עולם, רופט זיך אן די רבונו, ויאמר ה' אל משה, מה תצעק אלי, וואסערע געשריי איז דא, דבר אל בני ישראל ויסעו. דער אור החיים הקדוש פרעגט גלייך אויפן פלאץ, וואס? ולמול מי תצעק, צו וועמען זאל מען שרייען, א איד איז אין אן עת צרה, גייט מען צום אדרעס, גייען מיר גלייך, מען שיקט גלייך, מען שיקט גלייך א טעקסט מעסעדזש צום רבונו של עולם, מען שרייט אויס צום רבונו של עולם, רבונו של עולם מיר דארפן א ישועה, אנא השם הושיעה נא, ולמול מי תצעק. זאגט דער הייליגער אור החיים הקדוש, אז דער אייבערשטער שיקט אן עת צרה, דארף מען וויסן אז עפעס איז דא א חשבון פון אויבן, נישט אונז פירמיר, ס'דא א חשבון פון אויבן. אידישע קינדער בשעת יציאת מצרים איז געווען אסאך מער מקטרגים, ידוע הללו והללו, וואס זענען אידישע קינדער ווערד צו געהאלפן ווערן, וואס זענען זיי אנדערש ווי די מצריים, מ'זעט נישט אזא חילוק דעם אור מיטן חושך, דעם איד מיטן גוי, מילא וואס דארפן אידישע קינדער מער געהאלפן ווערן, הללו והללו. האט דער אייבערשטער געזאגט קוק אהער,

ישראל, מען איז זיך מחזק מיט אמונה און בטחון, מיט דעם וועט מען שפאלטן דעם ים, דעמאלטס ווערן אלע מקטריגים בטל. ממילא האט דער אייבערשטער געזאגט צו משה, מה תצעק אלי, יעצט נישט קיין זמן פון שרייען, שרייען נאך, מען דארף פונעם הארץ, דבר אל בני ישראל ויסעו, רעד צו די אידישע קינדער, זיי זיי מחזק מיטן אמונה און בטחון, משה רבינו זיי, בלאז אריין זיי אמונה און בטחון אז איך וועל זיי העלפן, ויסעו, זיי זאלן אריינגיין אין ים, נו, זיי זאלן אריינשפרינגען אין ים, אזוי ווי נחשון בן עמינדב האט אריינגעשפרינגען מיט אמונה, נאכדעם זיין גאנצע שבט אזוי האט זיך געשפאלטן דער ים, כלל ישראל האט געקענט ארויסגיין פון מצרים, ווייל מיט אמונה ברעכט מען אלע אלע מסכים המבדילים ברעכט מען מיט אמונה, ס'איז די איינציגע רפואה. כ'ווייס כ'ווייס ווען ס'איז געווען פארהייליגט, ס'דא ב"ה אסאך אידן וואס זיי קומען אין די גלילות, די ריזשינער קינדער, איז געווען דער שטעפענעשטער ידוע געווען א גרויסער פועל ישועות אינדערהיים. מיין טאטנ'ס מאמע איז געווען די באבע שיינע רחל, זי איז געווען א קינד פון מיין זיידן רבי יעקב, דער רבי יעקב האט געוואוינט אין א שטעטל אין פרומושיקע דארט אין ראמעניע, און זיי זענען געווען שטעפענעשטער חסידים, מ'רעדט שוין פון צווייטן שטעפענעשטער, פון ריזשינער'ס אייניקל.

גלייך גענומען א פערד און וואגן און געלאפן צום רעבן א ישועה. אזוי ווי ער קומט אן צום הייליגן שטעפענעשטער, שוין האט ער געזאגט, ער איז אריינגעקומען האט ער געזאגט, רבי איך דארף א ישועה, צוויי קינדער גייען מיך אויס, וואס וועט זיין, איך קען נישט איך קען נישט איך קען נישט אזוי זיין. שוין האט אים דער רבי אנגעווינטשן דער אייבערשטער זאל אים העלפן א רפואה שלימה. ער האט נישט געקענט אהיימפארן, פאר די וואך האט ער נישט געקענט אהיימפארן, נישט געווען רואיג, ווי קען ער אהיימפארן זעהן צוויי קינדער, איז ער געבליבן אין שטוב און נישט ארויס פון צימער, עס גייט דורך א שטיק צייט און דער רבי זעהט אים ווייטער, דער רבי האט דאך אים געקענט פון פריער, ער פלעגט פארן קיין שטעפענעשט, פרעגט אים דער רבי וואס איז, זאגט ער רבי איך גיי נישט אהיים, איך קען נישט אהיימגיין, איך דארף דער רבי זאל דא מבטיח זיין א רפואה, איך קען נישט אזוי אהיימגיין, ווי קען איך אזוי אהיימגיין אין שטוב, מיין הארץ גייט אויס. אזוי ווי דער רבי האט דאס געזען, האט ער געהייסן אריינברענגען לחיים, האט ער אריינגעברענגט לחיים, האט ער אים אנגעווינטשן, האט ער אים, האט ער אים געפרעגט, אזוי פלעגט זיין, אז ער פלעגט פרעגן דעם, האסטו אמונה? האסטו אמונה? יא רבי איך האב אמונה! אזוי זאל דער אייבערשטער העלפן זאלסט אהיימפארן זאלסט זיי טרעפן געזונטערהייט, אזוי ווי ער געט א הבטחה, שוין איז ער גלייך אהיים געפארן, ער איז אהיים געפארן ער קומט דארט אן אין שטעטל, איז אים שווארץ געווארן פאר די אויגן, ווייל ער האט שוין געזען דעם עולם דארט ארום אים, ארום זיין הויז, דארט איז א שטעטל געווען, האט ער שוין פארשטאנען ווער, שוין אזוי ווי ער קומט, ער קומט נענטער זעט ער שוין ס'טוט זיך שוין פסוקי יחוד מער, ממש, שוין ער קומט, שוין ער קומט, ער האט נישט קיין ברירה, ער מוז אריין גיין, דער טאטע קומט אריין, געשטארקט אריין געקומען אזוי ווי ער שטעלט זיך ביים טיר פון שלאף צימער, דארט איז געווען די צוויי בעטלעך פון די צוויי קינדער, אזוי ווי ער האט זיך נאר ער האט זיך נאר באוויזן דעם פנים, אה, האט זיך איין קינד אויף געשטעלט געבן א א שטעל אויף אויפן בעט, אה, דער טאטע איז דא, ווי דער ערשטער קינד האט זיך אזוי אויף געוועקט דער צווייטער קינד אויך, דער טאטע איז דא, אזוי ברוך השם זיי זענען אראפ געגאנגען מקבל פנים זיין דעם טאטן געזונטערהייט, די די מעשה וואס איך פארצייל איך דערצייל איך פשוט די לשונות פון מיין טאטן זאל זיין געזונט, אזוי פארציילט ער, און אזוי פלעגט זיין ביי אים פארשידענע מעשות אויך, ס'האט טאקע געווען טאקע אין יאס, אין יאס, יאס איז געווען א עיר ואם בישראל, אזוי דארט איז געווען א גרויסע עסקן פאר דאקטוירים דארט אין יאס, אזוי ווי היינט איז דא ברוך השם אויך די אייבערשטער העלפט עסקנים אין כלל ישראל פאר דאקטוירים, דא דארט איז געווען אויך מ'פלעגט פארן פון אלע שטעטלעך ארום פלעגט מען פארן קיין יאס, ווען ס'איז אויך מיין טאטע מיין באבע. זיי מאכן מיר בקיצור געווען אסאך זענען געפארן מ'האט געדארפט א שפיטאל און געפארן קיין יאס דארט אזוי ווי מ'פארשטייט אז מ'פארט קיין באסטן קיין דא מ'געפארן קיין יאס און דארט געווען דער עסקן פון דאקטוירים אליינס האט געהאט א טאכטער פון זיבעצן יאר וואס איז נעבעך צוזאם געפאלן דאקטוירים האבן געהאט אויפגעגעבן שוין אזוי ווי עס די רבי דער שטעפענעשטער געווען פונקט אין יאס אזוי ווי ער געווען אין יאס ער פלעגט פארן גראדע י"ד כסלו.

אין הארץ, ער האט אים געפרעגט, האסטו אמונה? האסטו אמונה? האט ער געזאגט, יא, איך האב אמונה! אזוי זאל דער אייבערשטער העלפן זאלסטו אהיים גיין זאלסטו טרעפן געזונטערהייט! ברוך השם ער איז אהיים געגאנגען, ברוך השם דאס מיידל איז געווען געזונט און שטארק, דאס נישט עצות פון שטעפענעשט, דאס זעט מען פון אור החיים הקדוש, ווייל מיט אמונה, דורך דעם מיט אמונה, מען האט דא אמונה, מיט דעם קען מען ברעכן אלעס, און זיכער, און דאס האט יעקב אבינו דא געזאגט. הקבצו ושמעו בני יעקב, מ'קומט זיך צאם, וואס דארף מען צאם קומען? צאם עסן סטעיק, צו עסן פלייש, צו עסן דא אנדערע, מ'קומט זיך צאם איין צוועק אידישע קינדער ושמעו אל ישראל אביכם, מ'איז זיך מחזק צום צום רבונו של עולם מיט די טאטע, דאס אויף דעם קומט מען זיך צאם אידישע קינדער. כדאי אפשר אויך צו פארציילן אפשר.

ווי די פרוי וואס די עקרת הבית וואס טוען די מאמעס, די מאמעס די גאנצע די גאנצע דורות איז דאך תלוי אין די הייליגע מאמעס פון כלל ישראל, זיי לייגן דאך אריין די חיות אין אידישע קינדער, לייגן אריין דאס יראת השם, ראשית חכמה יראת השם פרעדיגט אריין די מאמע אין די קינדער ווייטער, און וואס טוען די מאמעס ליינען קרישמע מיט די קינדער ביינאכט, אזוי ווי מען געליינט.

א מאמע פון כלל ישראל איז דאך א יעדעס ווארט גייט ארויף אין הימל איז דאך רע וואס האט ער געטראכט ער האט אפשר נישט מסתמא אפשר האט ער נישט גוט געהערט ער וועט מארגן פראבירן נאכאמאל צו בלייבן ס'האט זיך שוין מארגן אפגעשמועסט מיט די חברותא זיי קומען אביסל שפעטער ער זאל אויסהערן ווען זי ליינט קרישמע עס קומט מארגן ער הערט ער איז שוין געשטאנען גוט מיט אויסגעשפיצטע אויערן אזוי ווי ער שטייט גוט הערט ער ווען זי קומט אן צו המלאך המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים

דער מלאך וואס האט מיר אויסגעלייזט פון יעדן שלעכטס און אלע מצבים, דער יברך את הנערים זאל בענטשן די קינדערלעך ווייטער, ויקרא בהם שמי ושם אבותי אבער נישט חס ושלום אז מען זאגט רע יברך את הנערים חס ושלום קען זיין אל תפתח פה לשטן, דארף דאך אויפפאסן א אידיש א אידיש מויל רעדט, יעדעס ווארט איז טייער, וואס א איד רעדט דא אונטן יעדעס ווארט הערט מען דאך אויבן, חס ושלום אל תפתח פה. אזוי ווי זי האט געהערט האט זי געזאגט קוק אהער. איך הער, איך פארשטיי, איך פארשטיי וואס דו זאגסט, אבער זאלסטו וויסן, איך ווייס, איך בוי מיין שטוב, ריר איך מיך נישט אוועק וואס איך האב געזען ביי מיינע עלטערן, איך ריר נישט, אזוי ווייס איך גיי איך גוט, איך פאנג אן איין זאך צו דרייען, לאמיך שוין אנפאנגען די זאך, אזוי ווייס איך, איך גיי בתמימות, וואס איך האב געזען ביי מיין מאמע'ן, מיין מאמע האט געזען ביי די באבע, אזוי ווייס איך, כ'בין מגדל ערליכע אידישע קינדערלעך אלס, מיט תורה, מיט יראת שמים, מיט קדושה און טהרה, מיין מאמע פלעגט מיט אונז אזוי ליינען קרישמע. המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, און ממילא מיין מאמע האט געטוהן וויל וויל טוה איך אויך. יא, האט שוין דער מאן געזאגט אקעי זייער געבענטשט זאלסטו זיין אזוי דארט, איך וויל טאקע זאלסט אזוי טוהן, זאלסט טוהן אלעס און זיך האלטן בדרך אבות אבער די זעלבע יסודות חס ושלום, אבער דא איז דאס א צווייטע מעשה. קיצור זי זאגט איך ווייס איך בין א פרוי איך פארשטיי נישט, מ'וועט פרעגן עפעס א גדול בישראל, א גדול בישראל וועט זאגן אז די זאך איז עפעס אנדערש, גיי איך אויף דעת אבער נישט איך. איך מיט מיין קאפ ריק איך מיך נישט אוועק גארנישט וואס איך האב געזען ביי מיינע עלטערן אין שטוב. שוין וועם גיי מען גיין מסכים מ'וועט גיין צו מיין זיידן זכר צדיק לברכה יא אזוי ווי מ'קומט אריין צו מיין זיידן און זעהט זעהט ער א פארפאלק פרעגט ער דעם גיבט א קוויטל דארט פרעגט ער דעם מאן שוין דערציילט דער מאן וואס וואס א מאן אז מיין פרוי ליינט קרישמע חס ושלום זי מיינט נישט חס ושלום שלעכט אבער המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. האט מיין זיידע געפרעגט פאר די פרוי, נו וואס זאגט, האט זי געזאגט, קוק דער רבי זאל מיר מוחל זיין, איך ווייס איך טו אלעס וואס איך האב געזען ביי מיינע עלטערן, אזוי טו איך ווייטער ביי מיר אין שטוב, איך בין גארנישט משנה קיין זיז כלשהי, אזוי ווייס איך גיי איך גוט, איך וועל אנפאנגען איין זאך ווייס איך נישט די צווייטע, און מיין מאמע פלעגט מיט אונז אזוי ליינען, רע יברך את הנערים. מיין זיידע האט זיך געגעבן א פארדביקות'ט א מינוט צוויי, וואס טוט מען דא אזוי וואס האט מיין זיידע האט מיין זיידע זיך אנגערופן, ס'שטייט פרייטאג צו נאכטס, יעדן פרייטאג צו נאכטס באגלייטן צוויי מלאכי השרת באגלייטן יעדן איד, באגלייטן די צוויי מלאכים, מען זעט אז די טיש איז אנגעגרייט אז מען קומט אריין אין א אידישע שטוב, ס'שיינט דער שבת קודש, שיינט אזוי ווי עס דארף צו זיין, די שלחן ערוך נר דלוק ומטה מוצעת, ס'איז א לעכטיגע שבת קודש'דיגע שטוב, שטייט מלך רע בעל כרחו יענה אמן, אין אזא שטוב וואס מ'איז גארנישט משנה מדרך אבותיו, מ'רוקט זיך נישט אוועק, קיין זיז כלשהי איז דער רע, אפילו דער מלך רע, די אלע מקטריגים וועלן אויך יברך את הנערים, וועלן אויך בענטשן די קינדער, זאל מען בלייבן ווייטער אזוי, זאל זיי ווייטער בלייבן לאורך ימים ושנים טובות. און ממילא אז מ'זעהט דאך דא אליינס, אז מ'זעהט דאך דא אליינס, מ'קומט זיך דא צאם, אפגעהיטענע אינגעלייט, אפגעהיטענע נשים צדקניות, מ'קומט זיך צאם, אזוי ווי געווענליך מ'האט נישט קיין השגה, איך וויל אייך נישט זאגן, אבער מ'קומט צאם אמאל אזעלכע פלעצער, קען דאך זיין אמאל האלבע מחיצה, דריי פערטל מחיצה, ר' משה'ס מחיצה, איך ווייס נישט פונקטליך די אלע סארטן מחיצות ברוך השם, אבער מ'קומט זיך צאם, חס ושלום, מ'קען דאך נישט וויסן, ברוך השם דא, מ'קומט צאם בקדושה וטהרה, מ'האט אלע תירוצים. עס קען זיין אן א מחיצה מיט אלע תירוצים התירים מיט דאס דא דא וויל מען זיך נישט האלטן וויל מען נישט קיין תירוצים אונז האלט מען זיך שטארק אזוי ווי אונז האבן געזעהן בדרכי אבות מען האלט זיך צאם בקדושה וטהרה מען איז זיך מחזק צוזאמען איז דא רע יברך את הנערים ס'איז דא טאקע די דעם סיפור און דעם זכות פון מיין זיידן איז דא ווייטער מגין אז מען האלט.

צרה אין א אידישע שטוב, דארט דארף מען שוין מקיים, דארט איז שוין דא צו ארבעטן מיט עבדו את השם בשמחה, איז עבדו טאקע א עבודה, אזוי וואס די פראבלעם בואו לפניו ברננה, אבער ס'איז שוין דא, דא דארף מען זיך שוין מקבל זיין, קענען מקיים זיין דעם עבדו את השם בשמחה. כ'בין א מודה על האמת, כ'האלט עפעס, מודה, כ'האלט ערגעץ אינמיטן לערנען שולחן ערוך, האב איך פונקט היינט באגעגנט פאר איך בין ארויסגעפארן הער איך פונקט א סעיף אין שולחן ערוך, כ'האב עס פשוט אויפגעשריבן, דער טור ברענגט עס אראפ אין די שו ע,

לברך על הרעה, אז ס'קומט חס ושלום אריין א רעה אין א אידישע שטוב, חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה, בנפש חפיצה ובדעת שלימה, כדרך שמברך בשמחה על הטוב, אזוי ווי מען הערט ווייטער, כי הרעה לעובדי השם, נישט סתם ס'קומט אריין שלעכטס ביי א איד, ביי עובדי השם, אז ס'קומט אריין אזעלכע לש ק, כי הרעה לעובדי השם, היא שמחתם וטובתם, דאס איז זייער שמחה, זייער טובה, כיון שמקבל מאהבה, מה שגוזר מה שגוזר עליו השם, אז מ'איז דאס מקבל באהבה, איז דאס איז זייער טובה, זייער שמחה, דארף מען דאך לויבן דעם אייבערשטן מיט א שמחה. און דאס ברענגט אראפ די לשונות, כי הרעה לעובדי השם, היא שמחתם וטובתם, נישט יעדע איינער באקומט א רעה. דווקא עובדי השם, ווייל דאס איז דאך לשמחתם וטובתם, לשון הטור, וואס הייסט שמחתם, שוין די מפרשים רעדן שוין זיכער מיט מיט די, זיכער מיט אז ס'קומט אריין מ'איז דאס מקבל באהבה, האט נישט קיין השגה וויפיל וויפיל עולמות עליונים מ'באקומט, עולם הבא, וויפיל מ'באקומט אפ יסורים נישט נאר פאר אונז, פאר כלל ישראל, אז מ'קומט מ'איז דאס מקבל בשמחה מ'איז זיך אסאך קונה שלימות מיט דעם, אוצרות עולם הבא באקומט מען פאר דעם. וואס וואס מ'איז זוכה, מ'דאנקט דעם אייבערשטן אויף מיט א שמחה, און מ'איז מקבל באמונה, און מ'איז מקיים עבדו את השם בשמחה, מ'איז קונה עולמות עליונים איז מען קונה. און זיכער איז א שווערע זאך צו זיין בשמחה, אבער מיט אמונה, מ'האט אמונה אז דער אייבערשטער פירט דאס וועלט, אייבערשטער פירט די קאמפיוטער אויבן, אונז זעמיר נישט דא, צדיקים האבן געזאגט, ווען אונז וואלט מען אריבערגעגעבן. אסאך צדיקים וואלטן געזאגט אוודאי, איך מיין רבי ר' בונם אוודאי, אייבערשטער וואלט איבערגעגעבן פאר מיר צו פירן די וועלט, האט דער הייליגער רבי ר' בונם געזאגט, וואלט איך עס געפירט פונקט אזוי ווי דער רבונו של עולם פירט עס אויבן, זיכער אסאך מאל מיטן פליישיגן מויל, מיט די פליישיגע אויגן וואלט מען אנדערש, מען זעט אזוי ווי דער טור זאגט, דאס איז טובתם של, דאס איז די געוואלדיגע טובה וואס זיי זענען זיך קונה מיט דעם, נאר מ'איז מקיים דעם עבדו את השם בשמחה.

חיזוק צו זיין מיט בטחון, נו דארט אין תפיסה, דא גייט מען אמאל דאקטוירים, מען געבט טשענסעס, א יא מען וועט זיך ארויסדרייען, קימאטערעפי אנדערע זאכן, דארט דארט פון תפיסה האט מען נישט געקענט זיך זעהן די שיין ארויס, דארט וויפיל מענטשן האט מען זיי געמוזט ארבעטן מען זאל ארויסברענגען אויף קבר ישראל, ממש מען איז אויסגעגאנגען דארט אין תפיסה, און דאס איז געווען מיין זיידע זכר צדיק לברכה אזא מין בטחון, מיט אן אמונה, די פרייליכע ניגונים ווי האט ער עס געמאכט אין תפיסה.

וואס איז גוט? מיין טאטע זאל זיין געזונט פרעגט אסאך מאל ער פרעגט עס איז נישט יעדעס יאר אבער ער פרעגט א קשיא פארוואס די אייבערשטער געבט נאך ימים נוראים ראש השנה יום כיפור געבט די אייבערשטער גלייך סוכות מיט שמחת תורה גלייך שטעל אפ היינט אן פרעשור, היינט איז דאך א וועלט אן פרעשור לאז אביסל לעבן תשרי וועט זיין ראש השנה יום כיפור בפרט טבת איז דאך נישט דא קיין געהעריגע יום טוב כסלו יא,. שמחת תורה וועט זיין טבת, וואס איז, צוטיילן, מען קען צוטיילן סוכות, וואס איין פרעשור אלעס ס'איז אזוי אנגעצויגן פון ראש השנה יום כיפור קוים פיר טעג ביז שמחת תורה. אזוי זאגט מיין טאטע זאל זיין געזונט אז ס'איז געווען ביים הייליגן חוזה ביים רעבן פון לובלין, געקומען אמאל א חסיד צו פארן, אזוי ווי עס איז געקומען אמאל א חסיד צו פארן אויף א יום טוב, ווי דער חוזה האט געזען דעם חסיד אנקומענדיג גייט ער שלום נעמען, האט ער אים געזאגט, האט ער אים געזאגט, פאר אהיים, פאר אהיים, ער שוין, דער חסיד האט זיך נישט געמאכט אזוי גוט הערנדיג, ער האט פארשטאפט די אויערן, ס'נישט געווען אזוי ווי היינט מען געבט א פלי צום רעבען, ער איז געפארן מיט א נסיעה קיין לובלין, שווערע נסיעה געווען, פארן אהיים, האט זיך, מארגן צום דאווענען האט ער זיך געשטעלט, אונטערן בית מדרש, אזוי צום סוף בית מדרש, דער רבי זאל אים נישט באמערקן.

שלעפּט זיך אַהײם. שלעפּט זיך אַהײם, און אונטערװעגנס, בײַ נאַכט, איז ער אָנגעקומען אין אַ קרעטשמע דאָרט. אין דער קרעטשמע האָט ער שױן געזען, דאָרט איז דאָ חסידים, זיצן דאָרטן חסידים, װאָס זײ פֿאָרן קײן לובלין אױף יום-טובֿ, אַלע. און, פֿאַרשטײט זיך, חסידים זיצן דאָרט, נישט געזעצן דאָרט מיט די צײַטונגען אױפֿן טיש, נישט, נישט קײן ייִד, נישט קײן בלאַט, נישט די ניו-יאָרק, ניו-יאָרק טײַמס זיכער נישט, אָבער זײ האָבן נישט געזעצן, װאָס האָבן ייִדישע קינדער געטאָן? האָבן געזעצן מיט אַ לחײם, גערעדט פֿון סיפּורי-צדיקים, און דאָס. בפרט וואס מ'פארט צום רעבן, שוין די אידן זיצן אויף דעם אזא מין לחיים, שוין נאכדעם לחיים האט מען זיך אויפגעשטעלט טאנצן, אזא מין אזא שמחה, ברוך השם מ'איז זוכה נאכאמאל צו פארן צום רעבן קיין לובלין נאך א יום טוב, אזא שמחה איז געווען, און ווי מ'טאנצט אזוי זעט מען אז דער חסיד וואס פארט אהיים זיצט אין די ווינקל דארט, פרעגט מען קום אריין, קיצער ס'האט זיך אים נישט געגליסט אריין אריינצוגיין אין די רקידה, ווייל.

לעצטע איז ער געשטאנען דארט פון אונטן, און ער איז געשטאנען דער לעצטער, שוין א גאנץ יום טוב דא האט אים דער רבי נישט באמערקט, שוין נאך יום טוב, האט ער געטראכט יעצט דער עולם גייט זיך אריין געזעגענען, מען פארט אהיים, איך גיי אויכעט אריין, די רבי וועט מיר זאגן גיי אהיים פארן, גרייט, א מחיה, איך פאר אהיים, נאך א יום טוב, א מחיה, ברוך השם געהאט אלעס, שוין ער ווי ער קומט אריין, דער רבי געבט אים א קוק אן, האט אים דער הייליגער חוזה געזאגט, זאלסטו וויסן. ס'שטייט פון זוהר הקדוש, פאר א איד גייט אוועק פון די וועלט, עס גייט ארויס פון, א חלק נשמה גייט ארויס פון אים, חלק, דאס דערקענט מען אויפן פנים, פארשטייט זיך מען דארף האבן הייליגע אויגן צו זען אים, דאס דערקענט מען אויפן פנים. אזוי ווי דו ביסט אריינגעקומען צו מיר פאר יום טוב, האב איך באמערקט אז ס'שוין געקומען דיין צייט זיך צו געזעגענען פון די וועלט, אבער איך טראכט ס'נישט דא קיין גרעסערע צער פון די משפחה אז דער טאטע דארף גייט נעבעך אוועק אין די פרעמד אויב ס'קומט די צייט, בעסער די גרעסטע זאך משפחה די בני משפחה זענען צוזאמען מ'קען עפעס אנזאגן פאר די קינדער מ'קען די גרעסטע חס ושלום די גרעסטע צער אז מ'גייט אוועק אין די פרעמד האב איך געזאגט פאר אהיים כ'האב געזען איך קען גארנישט טוהן אבער וואס חסידים האבן אויפגעטוהן מיט שמחה האב איך נישט געקענט אויפטוהן מיט מיינע תפילות מיט די שמחה אויפן וועג האבן זיי אלעס צוריסן. מילא מיט דעם זאגט מיין טאטע זאל זיין געזונט, וואס מאכט מען אזא פרעשור צו מאכן שמחת תורה און זמן שמחתינו גלייך נאך ראש השנה יום כיפור, לאז אביסל אויסרוען דעם עולם נאך ראש השנה יום כיפור לאז אפאטעמען, נאר אויב חס ושלום יום הקדוש האט מען עפעס פאר'חתמ'עט נישט גוט, קומט גלייך דאס זמן שמחתינו דער סוכות, אויב נאך נישט צופרידן קומט אזא שמחת תורה מיט אזעלכע ריקודין מיט דעם צורייסט מען אלעס, און מילא און מילא איז אזא האמיר אונז דא אזא געלעגנהייט, פונקט פארקערט מיט שמחה, אז ברוך השם מ'איז זוכה אז די אייבערשטער געבט אונז אריין, מ'איז דאס מקבל באהבה, און מ'דינט דעם אייבערשטן מיט שמחה, מ'דאווענט בעסער, און מ'פועל'ט אויס בעסער, בפרט אז אונז זעמיר זוכה צו השראת השכינה, וואס נישט יעדער איז דאס זוכה, אזוי ווי שטייט די וואך, על מראשותיו של חולה איז דא די שכינה הקדושה, זענט עטס זיך דבוק מער ווי אונז אלע, זענט עטס דבוק אין די שכינה הקדושה, האט מען מער קען מען זיך מער אויסבעטן. קען מען משמח זיין די שכינה הקדושה מען איז דאס מקבל מען גייט מיט א חיזוק וואס פאר א נחת רוח די רבונו של עולם האט פון אונז אז מען גייט נו אז מען איז בשמחה דעמאלטס האט מען פועל'ט מען טאקע אלעס מיט אמונה און בטחון דעמאלטס פועל'ט מען אלעס ווערט מען א געפועל'ט. כ'על מודה זיין על האמת, כ'רעד נישט שוין אפשר צו לאנג, אפשר זאגט ער גערעדט לענגער צו ווייניגער, כ'ווייס נישט, דארף מען צושטעלן, להבדיל בין הקודש שוין א חול, און צאם מיט דעם א איד איז מיר צוגעקומען דא אין זאל, כ'האב מיך נישט גערישט אויף דעם, א איד איז מיר צוגעקומען מיט א שטיקל נועם אליעזר פון מיין זיידן, ווי איך בין דא אריינגעקומען, כ'האב מיך אזוי געפרייט, קודם קודם מודה זיין על האמת, דער מוטי גבאי וואס האט מיך גערופן, האב איך אים געבעטן קודם מיט איין תנאי, איר קענט אים פרעגן, דער איד זיצט דא, האב איך אים געבעטן איין תנאי, איך ווייס, איך בעט דיך זאלסט מיך נישט אריינלייגן דא אין א שווארצן זאק, דו רופסט מיך ארויס חי לייפליין, איך ווייס נישט וואסערע מסיבה זיי מאכן, זעה צו זיין ס'איז אפגעהיטן על טהרת הקודש, האט ער מיר געזאגט, יא, איך בין מיר גענוג א סקולענער חסיד, איך וועל נישט אריינלייגן מיין רבינ'ס א קינד אין א זאק, דא איז על טהרת הקודש, זארג דיך נישט, דא אידן פון קרית יואל, פון מאנסי, פון וויליאמסבורג, פון וואס אלעס, אונזערע אינגעלייט, שוין, מוטי איז גענוג א געטרייער מענטש ביי מיין טאטן, איך קען אים שוין, פון אלס בחור'ל קען איך אים שוין, מילא איך ווייס, ברוך השם איך זעה טאקע ער האט געזאגט אמת, אלעס ברוך השם, ס'לוינט זיך פשוט וועגן דעם אליינס צו זיצן מיט אייך, און ברוך השם, אבער נאך דאס האט ער מיר נישט געזאגט. אז א יונגערמאן איז מיר צוגעקומען גלייך מיטן אריינקומען, אזוי ווי א קבלת פנים, אמאל הענגט מען אויף ברוך הבא, מיט א שטיקל נועם אליעזר, אזאנס, איך טרעף מיך גלייך מיט מיין, האב איך געטראכט, א יונגערמאן קומט צו מיר צו דא, ס'איז השגחה פרטית, איך דארף עפעס נאכזאגן פון דעם שטיקל נועם אליעזר. איז. איז אויף דעם פסוק כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך איז אונז האב איך שוין געהערט פון מיין טאטן זיין געזונט אויך אז ס'איז געווען דער הייליגער רבי מאיר'ל פרעמישלאנער איז געקומען אמאל קיין לעמבערג געקומען קיין לעמבערג יעדער ווייסט אין לעמבערג איז געווען דער גרויסער רב דער גאון הדור וואס לעבט לעבן נאך היינט פון זיין תורה דער ישועות יעקב געווען רב אין לעמבערג. נו, ישועות יעקב איז נישט געווען פון די תלמידי בעל שם, ער האט נישט געוואוסט וואס דאס מיינט. און דא קומט אן עפעס א רבי רבי מאיר'ל פרעמישלאנער קיין קיין לעמבערג, עס איז נישט עפעס האט אים נישט אזוי אינגאנצן נישט געווען אזוי אינגאנצן מיט מיט נחת פון דעם, אבער שוין אזוי ווי דער רבי מאיר'ל פרעמישלאנער קומט אן,

אבער דאס דאווענען שוין קוקט נאך דאס דאווענען אבער דארט אין לעמבערג איז געווען א איד א בעל משפחה געהאט א משפחה מיט קינדער ער איז שוין געווען פֿופֿצן יאר פאלאזירט, פאלאזירט מיינט מען נישט קענען זיך רירן גארנישט, היינט איז דא מאשינען מען פראבירט אבער נישט גארנישט געלעגן אין בעט פֿופֿצן יאר. איך וויל נישט זאגן וואס די מחלות וויאזוי זיי הייסן די נעמען נישט קיין רעדן דארף מען נישט ארויסזאגן פון פֿופֿצן.

אזוי ווי די פרוי קומט אריין, פארשטייט זיך די פרוי נעמט זיך צו וויינען, זאגט מילא, רעבע, כ'האב א מאן, כ'האב א שטוב מיט קינדער, מיין מאן ליגט שוין פופצן יאר פאראליזירט, רבונו של עולם איך איך האב נישט קיין, ווער זאל מיך העלפן, די קינדער ווערן נתגדל אן א טאטע, וואס גייט זיין מיט זיי, כ'ציטער, ווער ווייסט, אזוי דער טאטע איז דאך דא, קען דאך דער טאטע, שמע בני מוסר אביך, כ'האב דא א טאטע נישט, ער ברענגט אריין א חיות, אלעס שבתים ימים טובים, טעג, אן א טאטן, כ'בעט רעבע העלפטס מיר.

איז געזעצן דער מאַן אױפֿן בעט און געבעטן, אױב דו קענסט מיר ביטע ברענגען אפֿשר אַ גלאָז װאַסער, האָט דער מאַן געבעטן פֿאַר דער פֿרױ. נאַ, אַזאַ חידוש! פֿופֿצן יאָר, דו בעטסט שױן אַ גלאָז װאַסער? פֿאַרשטײט זיך, דער ישועות יעקבֿס זון דעם איז ער געװאָרן, האָט זיך דאָך אַזאַ נישט גערישט אױף דעם. שױן, פֿאַרשטײט זיך, דער ישועות יעקבֿס זון גלײַך געלאָפֿן צום טאַטן אַרײַן, טאַטע, דער ייִד, דער ייִד, װאָס ליגט שױן דאָ און, יאָ, װאָס? ער זיצט שוין ביים בעט און ער בעט שוין א גלאז וואסער, כ'האב געהערט דער רבי האט גוזר געווען, ער האט געזאגט, יא, ככל היוצא מפיו יעשה, ער האט געזאגט אז זי זאל טרעפן דעם מאן געזונטערהייט. אזוי? וויאזוי קען דאס? אויף דעם האט שוין דער ישועות יעקב זיך געבראכן, דער ישועות יעקב האט נישט געהאלטן ביים גיין צו ר' מאיר פרעמישלאן, זיכער אפשר ר' מאיר פרעמישלאנער וועט קומען, אבער דא האט מען נישט, אזוי איז ער שוין אליינס געגאנגען צו ר' מאיר פרעמישלאן. אזוי ווי דער ישועות יעקב קומט אריין, דער לעמבערגער רב קומט אריין צו ר' מאיר פרעמישלאנער, פארשטייט זיך ר' מאיר פרעמישלאנער האט אים אויפגענומען כבוד מלכים מאן מלכי רבנן, דער רב קומט אריין, נישט שייך קיין גרעסערע כבוד וואס איז שייך צו געבן, האט ער אים, האט דער ישועות יעקב זיך געזעצט, שוין אים מכבד געווען מיט כיבוד, האט דער ישועות יעקב זיך געגעבן א רעד אויס פאר ר' מאיר פרעמישלאנער, רבי, דא דא לעמבערג איז א עיר ואם בישראל, דער רבי ווייסט דאך אליין, דער רבי זעט טויזענטער אידן וואוינען דא, יראים מיט שלימים, אויב דער, איך בעט דעם רעבען אויב דער רעבע קען מיר אפשר אויסלערנען, אפשר מען קען עפעס העלפען אידישע קינדער אויף ישועות אויף רפואות, אפשר דער רעבע קען מיר עס, איך האב נישט געהאט קיין שימוש פון מיינע רעבעס פון דעם, אפשר קען מיר דער רעבע אויס, מען קען העלפען א איד אין א עת צרה, אפשר דער רעבע קען מיר אויך אויסלערנען ווי אזוי צו טוהן, איך וועל טוהן וואס דער רעבע זאגט. אזוי האט ר' מאיר פרעמישלאנער געזאגט אז איר וועט מיר פארענטפערן.

שוין, האט ער ארויסגענומען א גמרא, שוין די משנה זאגט אזוי, ס'קומען אריין מזכיר זיין א חולה ביי רבי חנינא בן דוסא, האט ער געזאגט, רבי חנינא בן דוסא האט געזאגט, זה חי וזה מת, מ'האט איינעם מזכיר געווען א חולה, האט ער געזאגט זה חי, דער וועט בלייבן לעבן, ס'קומען מזכיר זיין א צווייטן חולה, האט ער געזאגט זה מת, ווי אזוי האט ער דאס געוואוסט? די משנה זאגט, אם תפלתי שגורה בפי, ער האט געוואוסט די אפענע שערים, אז די תפילה גייט גוט. ס'נישט וואס איז מקובל, חס ושלום אז נישט, האט ער געזאגט האט ער נישט. א פשוטע משנה, יעדע יעדע קינד אין חדר לערנט שוין ברוך השם די משנה. האט ר' מאיר פרעמישלאנער געפרעגט, איך פארשטיי נישט, איך פארשטיי נישט ר' חנינא בן דוסא, ממילא ער זעט אז די דאווענען גייט, מען קען מחזק זיין א משפחה, ווער קומט אריין, ווען קומען אריין צעבראכענע משפחה און ווילן זיי מחזק זיין, און ער זעט אז די תפילה גייט, זיכער זיי מחזק, זה חי, ער וועט בלייבן לעבן.

ישועות יעקב נישט געוואוסט, ישועות יעקב זאגט קוק, די רבי זאל מיר מוחל זיין, איך האב נישט דא מיינע ספרים, איך וויל אהיים גיין אין שטוב, וויל איך מיך אויפזוכן, פרובירן זען אפשר די מפרשים, אפשר פרעגט עס די רשב"א צו די ריטב"א צווישן אנדערע מפרשים, אזוי איז ער אהיים געגאנגען, איז ער אהיים געגאנגען מיטן זון, פארשטייט זיך זיי האבן ביידע געארבעט אזוי, נאכגעזוכט, קיינער פרעגט נישט די קשיא, וואס דארף מען מבשר זיין נעבעך די משפחה אז די חולה גייט שטארבן.

ס'פארשפארט די שערים אויבן, מ'קען נישט אויס, דאקטוירים האבן אויפגעגעבן, ס'נישט דא קיין רפואה פאר די מכה, ס'נישט דא, די די די איז באשאפן געווארן מיט א מיט האלבע אברים, איך ווייס נישט אלע צו נעבעך מיט אלע מיט אלע חלאים רעים, ס'איז נישט דא קיין רפואה אויף דעם, פערטיג איז דאס קינד איז פערטיג, ער האט געזען ס'פארשפארט די שערים, ס'פערטיג, די גזירה איז מוחלט געווארן, האט אבער רבי חנינא בן דוסא דעסוועגן געוואלט העלפן דעם איד. וואס טוט מען וואס געט מען די חיות א אידיש קינד א נשמה זאל ער ווייטער בלייבן לעבן, וואס טוט מען וואס דאס קינד זאל ווייטער בלייבן לעבן געזונטערהייט און דא די גזירה פארשפארט. רבי חנינא בן דוסא איז ארויסגעגאנגען אויף די גאס געטראפן ער האט געטראפן א שונא ישראל האט ער געזאגט זה חי דאס אידיש קינד וועט בלייבן לעבן וזה מת די גזירה פון מיתה איז דאס ארויפגיין אויף דעם שונא ישראל אויפגעטוישט אויפגעטוישט מעביר את רוע הגזירה געמאכט ואתן אדם תחתיך האט געמאכט א טוישונג אזעלכע החלפות האט ער געמאכט טאקע די גזירה איז מוחלט אבער ער האט געטוישט די אדרעס זאל גיין צו דעם שונא ישראל דער איד זאל בלייבן לעבן און האט שוין די ישועות יעקב פארשטאנען אז דער ר' מאיר פרעמישלאנער קען טוישן ער טוישט ווייל ער ליגט שוין אין די ישועות. די אייבערשטער העלפן די אייבערשטער העלפן אידישע קינדער קומען זיך דא. צאם. דאס דאס אליין, מען רעדט פון די צדיקים, מען רעדט מען איז זיך מחזק, מען רעדט פון דעם, דאס אליינס פועל'ט מען דאך ישועות, ווייל צדיקים האבן געזאגט דער דער מעזריטשער מגיד, זכר עשה לנפלאותיו, יעדע נפלאות וואס מען דערציילט פון די פריעריגע צדיקים, דאס איז משפיע ווייטער, אלע צדיקים האבן געארבעט פון אלע דורות, דורך דעם וואס מען האט דערציילט פון די פריעריגע, מיט דעם האט מען זיך מחזק געווען מיט אמונה, מיט דעם האט מען געברענגט די ישועות, מיט דעם האט מען דאס אויסגעטייטשט. און היינט אויך, אפילו אונז זעמיר נישט מיט די קאפ, אונז זעמיר נישט אין די מדריגות צו פועל'ן ישועות אזוי ווי אמאל, אבער דעם וואס מען דערציילט פון די אבות הקדושים, מען דערציילט פון פון די פריערדיגע רעבעס וואס זיי, דאס איז נתת ליראיך נס להתנוסס. כ'על אפשר ענדיגן א זאך, כ'ווייס ס'איז שוין דא א עולם וואס איז מיאמי יעצט, כ'ווייס נישט אויב עטס ווייסט עטס האלטס מיט די נייעס. דאָ אַ עולם שוין אין מיאַמי, צי מע פֿאָרט יאָ, צי מע פֿאָרט נישט, אָבער שוין דאָ ייִדישע קינדער על טהרת-הקודש דאָרט אין מיאַמי. און געווענלעך, מיאַמי האָט זיך אַלע סאָרטן ייִדן ווילן הערן פֿון מיאַמי. איך וועל אויך דערציילן אַ מעשׂה פֿון מיאַמי, וואָס ס'איז געווען. מײַן זיידע זכר צדיק לברכה האָט געדאַרפֿט פֿאָרן לעצטע יאָרן, פֿלעגט ער פֿאָרן יעדעס יאָר ווינטער קיין פֿלאָרידע. ער האָט נישט געקענט אויסהאַלטן די קעלט, ער האָט ידוע געליטן מיטן האַרץ און עס איז געווען זייער שווער.

מען לייגט און דאס דאס עפעס שטילט אים אביסל אפ יסורים, אבער ווען די יסורים קומען א שטיק צייט צו א צו א צו א א שעה ער קען נישט רעדן אפילו מען קען גארנישט ער קריגט אזעלכע יסורים האלט זיך ממש איין ער זאל נישט שרייען ממש קען נישט גארנישט אזוי ווי מיין זיידע האט דאס געהערט האט ער האט מיין זיידע אים געפרעגט איך קען אריבער קומען אפשר באזוכן אפשר מארגן קען מען באזוכן ניין איך דער רבי זאל נישט קומען באזוכן איך האב שוין געזאגט פארן רבי ווען די יסורים כאפן זיך אן, דעמאלטס איז געפערליך, דאקטוירים ווייסן נישט וואס די יסורים איז, אבער ס'קומט אזעלכע יסורים געפערליך, ממש ער קען נישט רעדן, ס'איז א שאד די רבי זאל קומען, כ'וועל זען ווען ס'וועט זיין א רואיגע צייט, וועל איך מודיע זיין פארן רעבן ווען די רבי. שוין, שוין, מיין זיידע האט אים, אזוי זעט אויס, אסאך נישט געפרעגט, ער איז נישט געווען דער בעל הבית פון מיין זיידן דער איהעלער רב'ס זון, און צומארגנס נאכן דאווענען נעמט מיין זיידע אזוי דעם דעם גבאי און זאגט אונז גיימער צום איהעלער רב. דער גבאי איז געווען זייער צופרידן, ווייל אזוי די דאקטוירים האבן געזאגט מיין טאטע דארף, מיין זיידע דארף גיין שפאצירן, און מיין זיידע האט נישט געוואלט קיינמאל נישט ארויסגיין שפאצירן, דא די רבי זאגט אליינס מ'גייט שפאצירן א מחי' איז, גלייך נישט געפרעגט גארנישט געלאפן, ברוך השם מ'קען גיין נאך צוויי גאסן איך ווייס נישט וואס די, שוין אזוי ווי מ'קומט אן צו, מיין זיידע קומט אן מיט דעם גבאי צום איהעלער רב'ס שטוב, און מ'גיבט א קלינג די בעל, דעם קלינגער, פארשטייט זיך און דער זון, דער איהעלער רב'ס זון געבט א פרעג ווער איז דארט, זאגט דער גבאי דער סקולענער רבי, איז דא. אוי, ס'האט אים געכאפט ממש חלשות, ווייל דעמאלטס האט ער געהאלטן פונקטליך אינמיטן לייגן דעם טאטן די קאמפרעס, און ס'איז געווען יסורים נוראים, אבער ער האט געמוזט מפסיק זיין א מינוט, ער מוז דאך אויפעפענען, מיין זיידע שטייט דא ביי די טיר, אנגערופן, גארנישט, שוין געמוזט ער איז אראפגעלאפן די שטיגן אויפמאכן די טיר, און און און זאגט ער גלייך מיין זיידן, דער רבי זאל דער רבי זאל מוחל זיין, איך מוז צוריק לויפן, ער האט געשפירט געפערליכע יסורים, איך האב דאך געזאגט דער רבי זאל זאל נישט קומען, נאר.

געהאלטן האבן א זיידע איז דא ערגער, ער איז געבליבן שטיל, האט מיין זיידע זיך אנגערופן, ס'שטייט אין די הייליגע תורה, דער רבונו של עולם זאגט, והסיר השם ממך כל חולי וכל מדווי מצרים הרעים, וואס מיינט כל חולי, וואס מיינט כל מדווי? נא כל חולי מיינט קראנקייטן, מדווי ווייטאגען, נו דאך איין זאך. נאר אמאל איז דא קראנקייטן וואס מען ווייסט וואס דאס איז פון ווי די יסוד איז, דאס איז דער חולי, אמאל איז דא מדווי יסורים מען ווייסט נישט פון ווי דאס קומט, ס'האט נישט קיין חולי, ס'האט גארנישט מיטן חולי, דאקטוירים זענען צופרידן אלעס, מען ווייסט נישט פון ווי דאס קומט, זאגט דער רבונו של עולם, והסיר ה' ממך כל חולי, און נישט נאר כל חולי וכל מדווי, די אלע יסורים ונתנם בכל שונאיך. אזוי ווי מיין זיידע האט עס געזאגט איז מיין זיידע ארויסגעגאנגען.

נאך דעם חזק נאכאמאל, אזוי ווי רש"י זאגט, קוה אל השם חזק ויאמץ לבך וקוה אל השם, וואס די צוויי מאל קוה, זאגט זאגט דער רש"י הקדוש זאגט, גראדע מיין זיידע פלעגט דערמאנען די רש"י, אז רש"י זאגט קוה אל השם, א איד דארף האפן צום אייבערשטן, נאר אויב ווערט נישט געהאלפן, חזור וקוה, האף נאכאמאל, חזק ווי, דעמאלטס וועט עס שוין ווערן געהאלפן. און די אידישע קינדער שרייען גאנץ כלל ישראל חזק חזק די וואך. דארף זיך איינמאל מחזק זיין נאכאמאל ווען ער איז חזק דעמאלט איז דער רבונו של עולם מחזק זאל די אייבערשטער העלפן זאל זוכה זיין טאקע זיך צוזאמקומען יעצט איך וויל נעקסטע מאל איך וויל נאכאמאל רבותי איך ווייס נישט אויב ער וויל איך ווייס נישט מען דארף וויסן צו איך האב יא גוט גערעדט צו נישט גוט גערעדט אבער איין זאך וויל איך יא מגלה דעת זיין איך וויל נעקסטע מאל קומען דא צו די סעודת הודאה פון די אלע אידן ווייל די אלע אידן זאל ווערן מקוים והסיר השם ממך כל חולי וכל מדווי זיי קענען זוכה זיין טאקע פראווען סעודות הודאה'ס דא זינגען חסדי השם כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו, יעדעם באגלייט די חסדים נפלאות וטובות יעדע מינוט ערב ובוקר וצהריים, זאל די אייבערשטער העלפן הקל ישועתנו ועזרתנו סלה, די בני יששכר ארבעט ארום אויף חנוכה, דורך דעם וואס מען לויבט דעם אייבערשטן אויף אלע זאכן וואס די אייבערשטער טוט, פאר דעם ווערט מען געהאלפן, פאר דעם זאגט מען אגאנצן מודים זאגט מען, על נסיך ועל טובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים, ועל כולם יתברך ויתרומם ויתנשא וכל החיים יודוך סלה, אין וועלכע מצב אז מען לויבט שטענדיג דעם אייבערשטן, איז הקל ישועתנו ועזרתנו.